בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף ע"ד. מיר הייבן אן דף ע"ד עמוד א', אויבן די משנה דער נייער פרק, זאגט די הייליגע משנה, כיצד צולין את הפסח, וויאזוי בראט מען דעם קרבן פסח, שטייט דאך אין פסוק אל תאכלו ממני נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו, אז מען דארף בראטן די גאנצע קרבן פסח צוזאמען אויף אמאל, די גאנצע קרבן ווען ס'איז גאנץ, און ממילא פרעגט די משנה, וויאזוי טוט מען דאס? וואס איז די סדר? וויאזוי ארבעט דאס? זאגט די משנה, מביאין שפוד של רימון, מען נעמט א האלץ פון א רימון בוים, ותוחבו לתוך פיו עד בית נקובתו, און מען שטופט עס אריין פון די מויל ביז די לאך פון אונטן, אזוי אדורך און אדורך די גאנצע בהמה, ונותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו, דברי רבי יוסי הגלילי, און מען נעמט די כרעים, דאס איז די פיר פיס אונטער די קניען וואס מען האקט אפ, און אויך די בני מעיים, די קישקעס וואס מען האט ארויסגעשלעפט פון די בהמה עס אויסצואוואשן, איז די ביידע זאכן לייגט מען אריין אין די בויך פון די בהמה און אזוי בראט מען עס, די סיבה פארוואס דאס איז אפגעטיילט ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו וואס רבי יוסי הגלילי האלט אז די פסוק מיינט אונז צו זאגן אז מען דארף די גאנצע זאך בראטן צוזאמען, וויאזוי טוט מען דאס? מיט דעם אז מען שטופט עס צוריק אריין אין די בהמה בשעת'ן בראטן, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און ער זאגט כמין בישול הוא זה, דאס הייסט נישט געבראטן, דאס הייסט געקאכט, פארוואס? ווייל אז די כרעים און די בני מעיים ליגט אין די בהמה איז כאילו ס'ליגט אין א טאפ און ס'קאכט זיך, דאס הייסט נישט געבראטן אבער וואס דען, אלא תולין חוצה לו, נאר מ'נעמט די כרעים און די בני מעיים און מ'הענגט עס פון אינדרויסן ס'טייטש מ'שטופט עס ארויף אויפן שטעקן העכער דעם קאפ פון די בהמה און אזוי בראט זיך עס צוזאמען מיטן בהמה, זאגט יעצט די משנה ווייטער, אין צולין את הפסח, לא על השפוד ולא על האסכלה, וואס טייטש מען טאר אבער נישט בראטן דעם קרבן פסח נישט אויף אן אייזערנע שטעקן, און אויך נישט אויף אזא אייזערנע רעשעט אזא גרעיט אזוי ווי א גריל ווען מען גרילט היינט פלייש ווען מען בראט היינט פלייש בראט מען דאך נישט אויף א שטעקן, איז אויף אזא אופן טאר מען נישט בראטן דעם קרבן פסח, זאגט די משנה, א דעה וואס קריגט זיך אויף דעם, אמר רב צדוק, מעשה ברבן גמליאל, שאמר לטבי עבדו, צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה, אז רבן גמליאל האט געהייסן זיין קנעכט זאל יא בראטן דעם קרבן פסח אויף אזא סארט אסכלה, זאגט די הייליגע גמרא, ונייתי של מתכות, וואס טייטש וואס עפעס זאגט די משנה אז מען דארף בראטן דעם קרבן פסח אויף א האלצערנע שטעקן פון א רימון בוים, פארוואס זאל מען נישט נוצן א אייזערנע שטעקן? ענטפערט די גמרא, איידי דחם מקצתו חם כולו, וואס טייטש די דרך איז דאך אז מען הייצט אויף אייזן אפילו ביי איין עק ווערט די גאנצע אייזן הייס, און במילא, וקא מטוי מחמת השפוד, ורחמנא אמר צלי אש, ולא צלי מחמת דבר אחר, עט אויסקומען טאמער מען וועט בראטן דעם קרבן פסח אויף א אייזערנע שטעקן, איז די שטיקל אייזן וואס שטעקט זיך ארויס פון די בהמה, עט דאך הייס ווערן פון די פייער, און ממילא עט שוין די גאנצע אייזן הייס ווערן, איז די אייזן וואס ליגט אין די בהמה איז אויך הייס, און דאס עט בראטן די בהמה פון אינעווייניג, און אין תורה שטייט דאך צלי אש, אז דער קרבן פסח דארף זיין געבראטן פון פייער, און טאמער מען טוט עס מיט אייזערנע שטעקן איז עס געבראטן אויך פון פייער, און אויך פון די שטעקן אליין, און דאס טאר נישט זיין, און פארדעם נוצט מען דעם האלצענע שטעקן, פרעגט דאך אבער די גמרא ונייתי של דקל, וואס דארף מען דווקא א האלץ פון א רימון בוים, פארוואס זאל מען נישט נעמען פון א געהעריגע דקל בוים, ענטפערט די גמרא, איידי דאית ליה שיבי, מפיק מיא, והוה כמבושל, ס'טייטש די דרך פון דעם האלץ פונעם דקל בוים איז אז ס'האט אזעלכע קריצן, און מילא ליגט אין אים איינגעזאפט וואסער, און אז מ'וועט ארויף לייגן אויף דעם די קרבן פסח, און מען הייצט עס אן אויף פייער, עט די וואסער ארויס קומען פון דעם, איז פשט מען קאכט די קרבן פסח, ס'נישט געבראטן, ווייל קאכן איז מיט וואסער, בראטן איז אן גארנישט, און פארדעם טאר מען עס נישט טון מיט האלץ פון א דקל בוים, נאר מיט האלץ פון א רימון בוים וואס ס'האט נישט די אלע קראצן אין דעם, מילא נישט דא אין דעם קיין וואסער. פרעגט די גמרא ונייתי של תאנה, פארוואס זאל מען נישט ניצן האלץ פון א תאנה בוים? זאגט די גמרא איידי דמחלחל, מפיק מיא והוה ליה כמבושל, וואס טייטש די תאנה בוים איז די דרך אז די האלץ איז דורכגעלעכערט אינמיטן און במילא איז אויך דא אין דעם אזא סארט פייכטקייט וואס ס'קומט ארויס פון דעם וואסער, און מילא איז פשט מ'קאכט די קרבן פסח טאמער מ'ניצט דאס, פארדעם ניצט מען אויך נישט אזא סארט האלץ. פרעגט די גמרא ונייתי של אלון, של חרוב ושל שקמה, אנדערע מיני העלצער, ענטפערט די גמרא, ענטפערט די גמרא, איידי דאית ביה קיטרי, היות וואס די אלע העלצער האבן זיך אזעלכע קניפן, און ממילא דארף מען עס פלאך מאכן, דאס טייטש מען דארף אפשניידן די קניפן ארום און ארום עס גלאט צו מאכן, און ווען מען גלאטענט עס אויס, מפיק מיא, קומט ארויס פון דעם וואסער, וואס טייטש ס'איז דאך דא יעצט קריצן פונעם מעסער, קומט ארויס וואסער, איז ווייטער קאכט עס דעם קרבן פסח, מען טאר דאך עס נישט קאכן פארדעם נוצט מען אויך נישט אזא סארט האלץ, פרעגט אבער די גמרא של רימון נמי אית ביה קיטרי, די האלץ פונעם רימון בוים האט אויך אזעלכע קניפן, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא שיעי קיטרי, וואס טייטש ס'איז גלאטע קניפן און במילא דארף מען גארנישט שניידן, פארדעם קומט נישט ארויס קיין וואסער, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, בנבגא בר שתא, דלית ביה קיטרי, די משנה רעדט זיך פון א רימון בוים וואס איז קוים א יאר אלט וואס האט טאקע נאך נישט קיין קניפן, פרעגט אבער די גמרא, והא איכא בי פסקיה, וואס טייטש דארט ווי מען שניידט אפ די האלץ פונעם בוים, פון דארט אליין קען ארויסרינען וואסער איז דאך עס אויך א פראבלעם, ענטפערט די גמרא, דמפיק לבי פסקיה לבר, אז מען פאסט טאקע אויף אז דארט ווי מען האט אפגעשניטן דעם צווייגל זאל נישט זיין אינעם בהמה נאר שטעקט זיך ארויס פון די בהמה, מילא אפילו אז ס'רינט ארויס פון דארט וואסער קומט עס נישט צו צו די בהמה, און די בהמה איז געהעריג געבראטן און נישט געקאכט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה איז נישט ווי די שיטה פון רבי יהודה, פארוואס וואס האט רבי יהודה געזאגט, דתניא רבי יהודה אומר, כשם ששפוד של עץ אינו נשרף, כך שפוד של מתכת אינו מרתיח, רבי יהודה האלט אז אזוי ווי האלץ, אז מען בראט א בהמה אויף האלץ, ווערט דאך נישט די האלץ אין די בהמה פארברענט, פארוואס ווייל די בהמה פאסט אויף אויף די האלץ, די זעלבע זאך זאגט רבי יהודה, טאמער מען שטופט ארויף די בהמה אויף א אייזערנע שטעקן, איז אויך די אינעווייניגסטע חלק, פון די שטעקן די חלק פון די שטעקן וואס ליגט אין די בהמה ווערט נישט גענוג הייס אויפצוקאכן די בהמה און מילא מעג מען אויך נוצן א שפוד של מתכת אמרו לו האבן אבער די חכמים געזאגט צו רבי יהודה ס'איז נישט אזוי זה חם מקצתו חם כולו וזה חם מקצתו אינו חם כולו אייזן טאמער ס'ווערט אביסל הייס אן עק ווערט די גאנצע אייזן הייס מה שאין כן ביי האלץ, אז מען ווארעמט אן איין זייט פון די האלץ ווערט נישט די אנדערע זייט הייס, און פאר דעם זאל מען דווקא נוצן א שפיד פון א רימון בוים. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען די משנה, ונותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו דברי רבי יוסי הגלילי, און רבי עקיבא זאגט, אז ניין מען לייגט די כרעיים און די בני מעיים פון אויבן. זאגט די גמרא, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא גיימיר זען דא נאך צוויי תנאים וואס איין תנא האלט טאקע ווי רבי יוסי הגלילי, און די אנדערע תנא האלט ווי רבי עקיבא, רבי ישמעאל קורהו תוך תוך, רבי ישמעאל פלעגט רופן די פלייש פונעם קרבן פסח בשעת מ'האט עס געבראטן האט עס גערופן תוך תוך פארוואס ווייל ער האט געהאלטן ווי רבי יוסי הגלילי אז די כרעיים די בני מעיים לייגט מען אריין אינעווייניג און אז ס'איז געלעגן אינעווייניג האט עס געמאכט אזא קול אזא תוך תוך אזא סארט קול און פאר דעם האט ער עס אזוי גערופן און רבי טרפון קורהו גדי מקולס רבי טרפון פלעגט רופן דעם קרבן פסח א גדי מקולס מקולס דאס איז פשט אזוי ווי די סאלדאטן אמאליגע סאלדאטן האבן געהאט אזעלכע אייזערנע היטן דאס טייטשט מקולס איז אזוי אויך די קרבן פסח וואס מען שטופט ארויף די כרעיים די בני מעיים העכער די קאפ פון דעם קרבן פסח אויפן שטעקן אזוי ווי די שיטה פון רבי עקיבא אין די משנה און רבי טרפון האט אויך אזוי געהאלטן פארדעם האט ער עס גערופן גדי מקולס זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא איזהו גדי מקולס דאסור לאכול בליל פסח בזמן הזה אונז האבן דאך געזען אין די משנה אין דף נ ג אז עס איז געווען געוויסע פלעצער וואס מען האט זיך געפירט נישט צו עסן קיין געבראטענע פלייש פסח ביינאכט ווייל עס קוקט אויס ווי אוכל קדשים בחוץ און ווי די ברייתא פארשטייט איז די איסור נאר טאמער מען מאכט עס טאקע פונקט ווי די קרבן פסח

ווייל ס'קוקט נישט אויס אזוי ווי דעם קרבן פסח, די קרבן פסח האט מען געדארפט בראטן ווען ס'איז געווען גאנץ, אזוי ווי מ'האט געזען די גדי מקולס חוץ פון די כרעיים און די בני מעיים וואס איז געלעגן פון אויבן האט די גאנצע בהמה געדארפט זיין גאנץ, און ממילא טאמער ס'איז נישט גאנץ ס'פעלט אן אבר, אפילו מען לייגט שפעטער ארויף די אבר אויפן שטעקן, אבער טאמער מ'האט עס אפגעשניטן, אדער טאמער מ'האט געקאכט אן אבר, דאס הייסט נישט קיין גדי מקולס און דאס מעג מען טון. פרעגט אבער די גמרא, השתא יש לומר נחתך ממנו אבר, דאף על גב דקא מטוי ליה בהדיה, אמרת לא, נשלק מיבעיא, וואס טייטש נאכדעם וואס די ברייתא זאגט אז טאמער מען שניידט אפ איינע פון די אברים פון די בהמה הייסט עס שוין נישט קיין גדי מקילת, איז פארשטייט זיך טאמער מען וועט עס קאכן, ווייל שטייט אויך טאמער מען האט געקאכט א אבר, וויאזוי קאכט מען א אבר אז מען שניידט עס אפ? און וואס דארף די ברייתא אויך צולייגן אז טאמער מען האט געקאכט אן אבר איז אויך אזוי עס הייסט נישט קיין גדי מקילת? ס'ליגט דאך שוין אין דעם וואס די ברייתא האט געזאגט אז נחתך ממנו אבר איז וואס פעלט אויס די נשלק? אמר רב ששת, ענפערט רב ששת, ששלקו במחובר, די משנה רעדט זיך טאקע אז מען האט עס געקאכט בשעת ס'מחובר, ס'טייטש טאמער מ'האט געקאכט איינע פון די אייברים בשעת ס'איז געווען מחובר צו די גאנצע בהמה האט מען עס אויפגעקאכט קוקט עס שוין נישט אויס ווי די קרבן פסח און ממילא מעג מען שוין יעצט בראטן די גאנצע בהמה אויף אמאל דאס הייסט מער נישט קיין גדי מקולס זאגט אונז די גמרא אמר רבה האט רבה געזאגט האי מולייתא שריא וואס טייטש אזוי אונז ווייס מען דאך אז מ'שחט א בעל חי און מ'וויל עסן פון די פלייש מ'וויל עס אויפקאכן דארף מען עס קודם זאלצן ארויסצונעמען די בלוט יעצט ס'דא א גרויסע נפקא מינה צו מ'קאכט עס צו מ'בראט עס טאמער מ'קאכט עס דארף מען עס טאקע זאלצן ארויסצונעמען די בלוט טאמער אבער מ'בראט עס זאגט רש י דארף מען עס נישט זאלצן אזוי שטארק, ס'איז גענוג אז מ'לייגט אביסל זאלץ, פארוואס ווייל די בראטן אליין שלעפט ארויס די בלוט, און ממילא זאגט רבה אזוי, מולייתא דאס איז אזא סארט מאכל וואס מ'פלעגט נעמען א טלה, וואס טייטש אזא קליינע שעפעלע, אדער א עוף, און מ'האט עס אנגעפילט מיט צומאלענע פלייש, מיט צוהאקטע פלייש, און ממילא זאגט רבה אזוי, די פלייש, די צוהאקטע פלייש, וואס מ'לייגט אריין אין די טלה אדער אין די עוף, דארף מען נישט צו שטארק זאלצן, פארוואס? ווייל היות וואס מען גייט באלד בראטן די גאנצע עוף צו די גאנצע טלה מיט די פלייש וואס מען האט אריינגעשטופט אינעווייניג, און במילא אפילו טאקע מען בראט נישט די פלייש באזונדער, נאר ס'ליגט אין א טלה אדער אין א עוף, הייסט עס נאך אלץ גענוג וואס טייטש ס'שלעפט נאך אלץ ארויס די בלוט, ממילא דארף מען נישט לייגן קיין סאך זאלץ אויף דעם, פארוואס ווייל דאס הייסט געבראטן. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי, והא קא בלע דמא, וואס טייטש די עוף צו די טלה פון ארום און ארום, ער גייט איינזאפן די בלוט פון די פלייש וואס ליגט אינעווייניג, ווייל אין הכי נמי בראטן שלעפט ארויס בלוט, אבער ס'וועט ארויסשלעפן די בלוט, פון די צומאלענע פלייש און ס'עט נבלע ווערן אין די עוף און די טלה וואס נעמט עס ארום, ממילא ווייטער עט מען עס נישט טארן עסן, אמר ליה, ענפערט רבה, כבולעה כך פולטה, וואס טייטש אין הכי נמי, די בלוט פון די צומאלענע פלייש עט ארויס גיין פון די צומאלענע פלייש און אריין גיין אינעם עוף צו דעם טלה פון ארום און ארום, אבער אזוי ווי די עוף און די טלה זאפט איין די בלוט, די זעלבע זאך שפייט עס אויך אויס די בלוט, וואס טייטש די פייער, די בראטעריי, העלפט נישט נאר אז ס'שלעפט ארויס די בלוט פון די עוף, צו די בלוט פון די טלה, נאר אפילו בלוט וואס גייט אריין אין דעם פון א צווייטע פלאץ, למשל די בלוט פון די צומאלענע פלייש וואס ווערט דא נבלע אין דעם עוף, שלעפט זיך אויך ארויס מיט דעם וואס מען בראט עס, ממילא פאר דעם מעג מען. פרובירט די גמרא א ראיה צו ברענגען פון אונזער משנה, זאגט די גמרא נימא מסייע ליה, פון דאס וואס מ'זעט ביי אונזער משנה אז נותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו, מאי טעמא, לאו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו, וואס טייטש פון דעם וואס מען זעט ביי אונזער משנה אז די משנה זאגט אז מען האט גענומען די כרעיים און די בני מעיים מ'האט עס אריינגעלייגט אין די בויך פון די קרבן פסח איז לכאורה שווער ווי אזוי קען מען עס אריינלייגן דארט די בלוט עט ארויסקומען פון די כרעיים און פון די בני מעיים און סעט נבלע ווערן אינעם קרבן פסח און פון דעם וואס מען זעט אז סאיז נישט אזוי איז פשט איז אפילו טאקע סווערט נבלע אבער פון דעסט וועגן סגייט אויך ארויס ווייל וואס גייט אריין גייט ארויס איז במילא איז א ראיה צו רבה אמרי זאגט די גמרא ניין סאיז נישט קיין ראיה שאני התם, כיוון דאיכא בית השחיטה דמחלחל מידב דייבי, וואס טייטש היות וואס ביי אונזער משנה רעדט זיך אז מ'האט גע'שחט'ן די קרבן פסח איז דא א ריזיגע לאך דארט ביי די האלז און די בהמה די קרבן פסח ליגט דאך אויף א שטעקן איבערגעדרייטערהייט קומט אויס אז ס'איז דא פון וואו די בלוט זאל ארויסרינען ווערט עס קיינמאל נישט נבלע אין די בהמה אליין מה שאין כן ביי די ציור פון רבה וואס מ'רעדט פון א מולייתא וואו ס'איז נישט דא די לאך, און אויך מען בראט עס נישט אויף א שטעקן, דארט קען זיין איז אנדערש, פרובירט אבער די גמרא נאך אלץ א ראיה צו ברענגען צו רבה, זאגט די גמרא נימא מסייע ליה, פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, הלב קורעו ומוציא את דמו, וואס טייטש אז איינער וויל בראטן א הארץ פון א בהמה, וואס אין א הארץ חוץ פון די בלוט וואס ליגט איינגעזאפט אין די פלייש פון די הארץ, ליגט אויך בלוט אין די חללים פון די הארץ, דאס טייטש אזעלכע לעכער אין די הארץ וואס דארט ליגט דאך די בלוט, איז טאמער איינער וויל עס בראטן, זאגט די ברייתא דארף מען עס קודם אויפשניידן, ארויסנעמען די בלוט, און נאכדעם מעג מען עס בראטן, וואס איז אבער טאמער לא קרעו, מען האט עס נישט אויפגעשניטן, איז קורעו לאחר בישולו ומותר, וואס טייטש מען מעג עס אויך אויפשניידן נאכדעם וואס מען בראט עס, רש"י זאגט די ווארט בישול לאחר בישולו מיינט נישט דווקא בישול, נאר מען רעדט דא פון בראטן, ס'טייטש נאכדעם וואס מען בראט עס קען מען אויפשניידן די הארץ און די בלוט עט ארויסרינען, און עס איז נאך אלץ מותר מען מעג עס נאך אלץ עסן, מאי טעמא, פרעגט די גמרא וואס איז טאקע דער טעם אז ס'מותר? לכאורה דער בלוט וואס איז געלעגן אין דעם הארץ בשעת מ'האט עס געבראטן איז עס נבלע געווארן אין די וואנט פון די הארץ אין די הארץ אליין און ממילא האט מען עס נישט טארן עסן, לכאורה דארף מען זאגן דער טעם לאו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו, לכאורה איז דער טעם אזוי ווי רבה האט געזאגט ווייל אין הכי נמי ס'ווערט נבלע בלוט אבער די זעלבע בלוט וואס ווערט נבלע גייט אויכט ארויס שפעטער ווייל וואס גייט אריין גייט אויכט ארויס ממילא פארדעם מעג מען עס עסן איז א ראיה צו רבה זאגט די גמרא ניין שאני לב דשיע וואס טייטשט די הארץ איז אנדערש די הארץ איז גלאט וואס טייטשט ס'איז נישט בולע ממילא פארדעם דארט אנדערש אבער קען זיין ביי די ציור פון רבה איז נישט אזוי איז פרובירט די גמרא צו ברענגען נאך א ראיה זאגט די גמרא והא רבין סבא טפליה ההוא בר גוזלא לרב רבין סבא האט גענומען א גוזל א קליינטשיגע עוף און האט עס אריינגעלייגט אין אזא טייג, און אזוי האט ער עס געבראטן פאר רב, ואמר ליה, האט אים רב געזאגט אי מעלי טפליה הב לי ואיכול, טאמער איז דא א גוטן טעם אין די טייג וואס נעמט ארום די פלייש, געב עס מיר איך וויל עס עסן. יעצט לכאורה די טייג וואס מען האט אריינגעלייגט די פייגל אין דעם האט דאך איינגעזאפט פון די בלוט פון די פייגל, און וואס עפעס האט ער עס געגעסן, לכאורה די טעם ווי רב האט געזאגט אז כבולעו כך פולטו, און ממילא איז ווייטער א ראיה אז כבולעו כך פולטו, זאגט די גמרא ניין, ההוא בסמידא דמפריר, דארט רעדט זיך פון א טייג וואס איז געווען געמאכט פון סולת, סולת דאס איז אזא געדעכטע סארט מעהל, ס'איז נישט קיין ריינע מעהל, איז דאס איז א צוברעקלטע סארט טייג, און פארדעם איז עס קיינמאל נישט בולע, ס'מיינט אז די גאנצע בלוט וואס רינט ארויס פון די פייגל ווערט קיינמאל נישט נבלע אינעם טייג, און פארדעם איז דארט אנדערש, אבער ס'מוז נישט זיין אז ביי די ציור פון רבה עט ער אויך מודה זיין אז כבולעו כך פולטו. פרובירט יעצט די גמרא א ראיה צו ברענגען פארקערט ווי רבה, זאגט די גמרא והא רבא איקלע לבי ריש גלותא, רבא איז אמאל אנגעקומען אין שטוב פון ריש גלותא, וטפלו ליה בר אווזא, און מ'האט אים אריינגעלייגט, בר אווזא איז טייטש א גאנז, אויך מ'האט גענומען פלייש פון א גאנז, מ'האט עס אריינגעלייגט אין אזא טייגל, אמר, האט ער געזאגט אזוי, אי לא דחזיתיה דזיג כזוזא חיורא לא אכלי מיניה, ווען נישט איך וואלט ווען געזען מיט מיינע צוויי אויגן אז די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם פלייש פון דעם גאנז, איז ריין ווי אויסגערייניגטע זילבער, וואס טייטש ס'איז אינגאנצן נישט רויט נאר ס'איז קלארע זאפט, ווען נישט איך זעה נישט אז ס'איז אזא מין קלארע זאפט וואלט איך עס נישט געגעסן, וואס טייטש טאמער ס'וואלט געווען אביסל א רויטליכקייט אינעם זאפט וואלט עס רבא נישט געגעסן, און ממילא זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך כבולעו כך פולטו, מאי איריא כי זיג, אפילו כי לא זיג נמי, טאמער ביסט גערעכט אז כבולעו כך פולטו, וואס איז מיין נפקא מינה וועלכע קאליר די זאפט איז? למעשה, לאמיר שוין זאגן אז ס'איז ארויסגערינען פון דעם בלוט, און די בלוט איז נבלע געווארן אינעם טייגל, אבער ווי נישט ווי, די זעלבע וועג עס ווערט נבלע איז אויך פולט, ס'טייטש ס'גייט אריין גייט עס אויך ארויס, און פארוואס זאל ער עס נישט סתם אזוי עסן? איז לכאורה א ראיה פארקערט ווי רבה, אז מען זאגט נישט כבולעו כך פולטו, זאגט די גמרא ניין, ס'איז אויך נישט קיין ראיה פארקערט, ווייל התם בחיורתא דשריר, דארט האט זיך גערעדט פון אזא טייג וואס איז געמאכט פון ווייסע מעהל, וואס ווייסע מעהל איז זייער הארט, איז פארשטייט זיך, ביי אזא סארט הארטע טייגל, דארט איז פארשטייט זיך ס'נישט פולט, פארדעם האט ער מקפיד געווען אז דער זאפט זאל זיין ממש קלאר, זאל נישט זיין אין דעם אפילו א קליינע רויטליכקייט, אבער קען אוודאי זיין אז ביי די ציור פון רבא וואס מ'לייגט עס אריין, די פלייש לייגט מען אריין אין א פייגל, קען זיין דארט העט ער האלטן אז כבולעו כך פולטו. פירט די גמרא אויס, והלכתא, די הלכה איז אזוי, לגבי די אלע טייגלעך וואס מ'האט געזען, אז מ'האט געזען אז א טייג וואס איז געמאכט פון סולת איז נישט בולע, און א טייג וואס איז געמאכט פון קלארע מעהל, פון ווייסע מעהל, איז נישט פולט, זאגט די גמרא די הלכה איז אז דסמידא, בין אסמיק בין לא אסמיק שריא, טאקע א טייג וואס איז געמאכט פון סולת, נישט קיין חילוק צו די זאפט איז רויטליך צו ס'איז נישט רויטליך, אלעמאל העט מען מעגן עסן פון דעם טייגל מיט די פלייש אינעווייניג, פארוואס? ווייל דער טייגל איז גארנישט בולע און במילא נישט קיין פראבלעם, ווייטער דחיורתא, ווען ס'רעדט זיך פון ווייסע מעהל וואס דאס איז נישט פולט, איז אי זיג כזוזא חיורא שריא ואי לא אסיר, איז דארט ווענדט זיך, טאמער די זאפט איז ממש קלאר ווי וואסער קלאר ווי זילבער, דעמאלטס העט מען מעגן עסן, טאמער ס'דא אפילו אביסל רויטליכקייט העט מען שוין נישט טארן פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט די טייג איז נישט פולט, טאמער אבער דשאר קמחים, א טייג וואס איז געמאכט פון א אנדערע סארט מעהל, וואס ביי א אנדערע סארט מעהל זאגט מען כבולעו כך פולטו, איז ווענדט זיך, אסמיק, אסור, לא אסמיק, שרי, טאמער ס'איז ממש רויט רויט, דעמאלטס אוודאי זאגט מען אז מ'טאר דאס נישט עסן, ווייל ס'איז נישט שייך צו זאגן כבולעו כך פולטו מ'זעהט דאך ממש א רויטע זאפט, אבער טאמער ס'איז נישט ממש רויט אפילו ס'איז נישט קלאר קלאר, אבער ס'איז נישט ממש רויטליך, דעמאלטס וועט מען מעגן עסן פון דעם, פארוואס? ווייל דארט וועט מען זאגן כבולעו כך פולטו, פירט יעצט די גמרא אויס, האי מולייתא, די מולייתא וואס רבא האט גערעדט פון דעם אז מען נעמט א טלה אדער א עוף און מען לייגט אריין אין דעם פלייש און מען בראט עס אזוי, איז מאן דאסר, לויט די מאן דאמר אז מען טאר דאס נישט עסן, ווייל דאס איז דא דארט אין דעם בלוט, די בלוט פון די פלייש ווערט נבלע אין די טלה צו אין די עוף, איז די דין אז מען טאר דאס נישט עסן אפילו פומא לתחת, אפילו די מויל פון די עוף צו די טלה איז געבויגן אויף אראפצוועגס, טאר מען נאכאלץ נישט עסן, ווייל די בלוט עט נישט ארויסרינען פון די מויל, וואס טייטש אפילו מען האט טאקע געזען תוס' מסביר מען האט דאך געזען ביי די קרבן פסח איז דא דער לאך פון די בית השחיטה וואס מען האט דאך געזאגט אז די בלוט רינט ארויס, דא איז אנדערש ס'איז אסאך א קלענערע לאך, און במילא אפילו ס'איז איבערגעדרייט עט מען נישט טארן עסן פון די פלייש, ומאן דשרי, און דער וואס לאזט יא עסן פון דעם וואס טייטש אזוי ווי רבא, איז אפילו פומא לעיל, אפילו די מויל איז פון אויבן, עט מען אויך מעגן עסן פון דעם, פארוואס ווייל די בלוט וואס גייט ארויס פון די פלייש אריין די טלה אריין די עוף איז כבולעו כך פולטו, זאגט די גמרא והלכתא, און די הלכה איז טאקע, מולייתא שרי אזוי ווי רבא האט געזאגט מ'מעג דאס עסן אפילו פומא לעיל אפילו די מויל איז אויף ארויף זאגט מען נאכאלץ כבולעו כך פולטו מ'מעג עס עסן זאגט יעצט די גמרא ווייטער אומצא ביעי ומיזרקי פליגי בה רב אחא ורבינא איז אזוי בעצם אונז האמיר טאקע געשמועסט אז פלייש וואס מ'וויל קאכן דארף מען גוט זאלצן פלייש וואס מ'וויל בראטן דארף מען נישט צו שטארק זאלצן יעצט וואס איז טאקע די טעם אז מ'דארף נישט צו שטארק זאלצן די פלייש וואס מ'בראט איז בעצם די טעם פון דעם איז אזוי קודם כל טאקע ווייל די בראטעריי שלעפט ארויס די בלוט וואס ליגט אין דעם, חוץ פון דעם אבער אפילו מ'עט זאגן אז ס'בלייבט בלוט אין די פלייש איז נישט קיין פראבלעם דאס צו עסן, פארוואס? ווייל די גאנצע פראבלעם פון צו עסן בלוט איז נאר בלוט וואס האט שוין פורש געווען פון די פלייש, וואס איז ארויס פון די פלייש, נאכדעם וואס ס'איז ארויס פון די פלייש טאר מען עס נישט עסן, אבער טאמער די בלוט איז ממש נבלע אינעם פלייש א חלק פון די פלייש הייסט עס נישט קיין בלוט, ס'הייסט גאר פלייש, ממילא מעג מען עס עסן, און פארדעם טאמער מען קאכט אויף פלייש, וואס בשעת'ן קאכן עט די גאנצע בלוט ארויסקומען, דארף מען עס גוט זאלצן זיכער מאכן ס'איז אינגאנצן נישט דא דא קיין בלוט, אבער טאמער מען בראט די פלייש, דארף מען טאקע נישט די גאנצע בלוט זאל ארויסקומען, ווייל אפילו ס'וועט איבערבלייבן אביסל בלוט איז עס אויך נישט קיין פראבלעם, ווייל ס'איז נאר א פראבלעם טאמער די בלוט איז שוין ארויס, און במילא זאגט די גמרא אזוי, די אומצא, אומצא איז טייטש א שטיקל רויע פלייש וואס ליגט אין דעם מער בלוט ווי געווענטליך, וואס טייטש איינער האט געשלאגן א בהמה, און ס'איז געווארן א בייל אויף דער בהמה, יעצט נעמט מען פון די פלייש וואס איז פארביילט, וואס טייטש איז דא א בייל אין דעם, וואס טייטש איז דא אסאך בלוט איינגעווייקט און איינגעזאפט אין אין דעם שטיקל פלייש. ביעי רעדט מען פון ביצי זכרים, וואס רש"י זאגט אויך אז ס'רעדט זיך אז דער זכר האט געכאפט א קלאפ דארט און במילא איז דא דא גאר אסאך בלוט, און מזרקי רעדט זיך די ורידין וואס פארט אין די האלז פון די בהמה, איז ביי די אלע דריי זאכן איז דא מער בלוט ווי געווענליך, נישט נאר ס'איז מער בלוט ווי געווענליך, נאר די בלוט וואס ליגט אין דעם, הייסט נישט כאילו דאס איז בלוט וואס איז איינגעזאפט אין פלייש, וואס מ'האט דאך אויסגעשמועסט אז די בלוט וואס איז איינגעזאפט אין פלייש איז נישט אסור נאר ווען ס'קומט ארויס, נאר די בלוט איז כאילו ס'ליגט אין א גלעזל, און ממילא ס'איז כאילו ס'איז שוין ארויס פון די פלייש, נאר ס'ליגט פארצופאל אין די פלייש, ממילא ווילאנג מ'נעמט עס נישט ארויס פון דארט טאר מען דאס נישט עסן, איז ביי דעם איז דא א מחלוקת פליגי בה רב אחא ורבינא, איז דא א מחלוקת צווישן רב אחא און רבינא, וויאזוי ביי וועלכע אופנים מ'העט מעגן עסן פון די דריי זאכן פון די אומצא פון די ביעי און פון די מזרקי איז די גמרא מסביר אזוי בכל התורה כולה סטייטש ביי אלע מחלוקת'ן וואס איז דא נארמאל צווישן רב אחא און רבינא איז רב אחא לחומרא ורבינא לקולא איז בדרך כלל רב אחא די מחמיר און רבינא די מיקל והלכתא כרבינא לקולא און די הלכה איז ווי רבינא טאקע לקולא לבר מהני תלת חוץ ביי די דריי דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא רב אחא די מיקל והלכתא כרב אחא לקולא, און די הלכה איז טאקע ווי רב אחא לקולא. איז די גמרא יעצט מסביר די מחלוקת אזוי, האי אומצא דאסמיק, די שטיקל רויע פלייש וואס די בהמה האט געכאפט א בייל וואס איז דא אין דעם בלוט, איז אזוי חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שרי, טאמער מען מאכט א שניט אין דעם, און אזוי קומט ארויס די בלוט פון אינעווייניג און נאכדעם זאלצט מען עס, איז מעג מען עס אפילו קאכן, פארוואס ווייל די גאנצע בלוט איז ארויס, שפדיה בשפודא, וואס טייטש טאמער מען בראט עס אויף א שטעקן, מען לייגט עס אויף א שטעקן און אזוי בראט מען עס, איז שרי מעג מען עס אויך עסן, אפילו מען האט עס נישט שטארק געזאלצן, פארוואס? ווייל מיט דעם וואס מען בראט עס מידב דייב רינט ארויס די בלוט פון דעם יעדער איז מודה אז ביי אזא אן אופן עט מען מעגן עסן פון די רויע שטיקל פלייש וואס האט אויף זיך א בייל ווען איז די מחלוקת? אחתיה אגומרי, טאמער מען לייגט עס נישט אויף א שטעקן און אזוי בראט מען עס, נאר מען לייגט עס גראד ארויף אויף די קוילן, און מען בראט עס אזוי, איז ביי דעם פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אסר וחד שרי, דארט איז די מחלוקת, מאן דאסר, דער וואס אסר'ט, וואס אונז האבן געזען, דאס איז די שיטה פון רבינא, רבינא איז דא מחמיר, איז דער וואס אסר'ט האלט, מצמת צמית, וואס טייטש, די פלייש ווערט פארוועטשט, ס'ווערט איינגעצוימט, די בלוט קומט נישט ארויס ביי אזא אופן, און פאר דעם טאר מען עס נישט עסן, און מאן דשרי, און דער וואס זאגט מען מעג עס יא עסן האלט מישאב שאיב האלט אז די בלוט קומט יא ארויס די היץ פון די קוילן שלעפט ארויס די בלוט און ממילא מעג מען עס יא עסן והלכתא זאגט די גמרא די הלכה איז טאקע ווי דער מיקל אז מישאב שאיב אז די בלוט ווערט ארויסגעשלעפט און ממילא מעג מען עס עסן וכן ביעי און די זעלבע מחלוקת איז דא ביי די ביצי זכר וואס האט אויף זיך א קלאפ וואס ליגט אין דעם בלוט איז קלאר אז טאמער חתכינהו ומלחינהו טאמער מען שניידט עס קודם אויף די בלוט זאל ארויסרינען

איז אויך חתכיה ומלחיה, טאמער מען שניידט עס און מען זאלצט עס אפילו לקדרה שרי, תלייה בשפודא, טאמער מען לייגט עס אויף א שפוד אויף א שטעקן, ובית השחיטה לתתאי, און די בית השחיטה דארט וואו מען האט גע'שחט'ן איז געבויגן אויף אראפ, וואס טייטשט דאס איז נארמאל די דרך וויאזוי מען בראט א בהמה, איז שרי מעג מען עס אויך עסן ביי אזא אופן מידב דייב, פארוואס ווייל די בלוט רינט ארויס, ווען איז די מחלוקת, אחתיה אגומרי טאמער מען לייגט עס גראד ארויף אויף קוילן, פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אסר וחד שרי, מאן דאסר מצמת צמית, מאן דשרי מישאב שאיב, והלכתא מישאב שאיב די הלכה איז די בלוט שלעפט זיך ארויס פון די היץ פון די קוילן און ממילא מעג מען עס טאקע עסן, זאגט יעצט די גמרא, האי אומצא דאסמיק חלייה אסיר, וואס טייטש לויט רב אחא, וואס רב אחא האט געזאגט אז די אומצא די רויע פלייש וואס האט אויף זיך א בייל מעג מען עס עסן טאמער מען בראט עס גראדערהייט אויף קוילן, איז נאך אלץ וועט ער האלטן אז טאמער בשעת וואס מען שניידט אויף דעם שטיקל פלייש קומט ארויס פון דעם אזא רויטליכע זאפט, די זאפט וועט מען נישט טארן עסן, אזוי לערנט רש"י אין איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז טאמער מען נעמט די פלייש און מען ווייקט עס איין אין עסיג, און די עסיג ווערט אזוי רויטליך, די עסיג העט מען נישט טארן עסן, פארוואס? פשט איז ווייל אוודאי בלייבט איבער אביסל בלוט אין דעם פלייש, נאר וואס דען, רב אחא האלט אז אפילו ס'בלייבט איבער אביסל בלוט, דער בלוט איז בטל צום פלייש, אבער טאמער בשעת וואס מען שניידט עס אויף קומט ארויס דער בלוט, איז אוודאי דער בלוט העט מען נישט טארן עסן. אבער וואס איז טאמער לא אסמיק, חלייה שרי, ס'טייטש סתם אזוי א שטיקל פלייש וואס האט נישט געהאט קיין בייל אויף דעם, און מ'שניידט עס אויף און ס'קומט ארויס פון דעם אזא רויטליכע זאפט, דעמאלטס אוודאי דאס וועט מען יא מעגן עסן. וואס טייטש קומט אויס אז דער גאנצער היתר פון רב אחא אז ווען מ'בראט א שטיקל פלייש ממש אויף קוילן מעג מען עסן די פלייש, איז נאר אויף די פלייש, נישט אויף די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם, און אויך נישט, ווי די צווייטע פשט ווי רש"י לערנט, נישט אויף די חומץ, אויף די עסיג וואס מ'ווייקט עס איין און ס'ווערט אזוי רויטליך, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן דער היתר. זאגט יעצט די גמרא ווייטער רבינא אמר, רבינא האט געזאגט, וואס רבינא האט מען דאך געזען ער האט געהאלטן אז טאמער מען נעמט דער צוביילטע שטיקל פלייש און מען בראט עס אויף קוילן איז סתם אזוי טאר מען עס נישט עסן, זאגט אבער רבינא אפילו לא אסמיק, אפילו סתם אזוי עפעס א שטיקל פלייש, נישט קיין פלייש האט געהאט א בייל אויף דעם, נאר מען נעמט א שטיקל פלייש און מען לייגט עס ארויף אויף קוילן און מען בראט עס, איז נמי חלייה אסיר, אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא, זאגט רבינא, טאר מען אויך נישט עסן פון די זאפט, ווייטער צוויי פשטים אין רש"י, אדער די זאפט וואס קומט ארויס פון די פלייש אדער די זאפט וואס ווייקט זיך איין דעם עסיג, פארוואס? ווייל רבינא האלט אז אין הכי נמי די פלייש מעג מען עסן ווען ס'איז נישט צוביילט, ווייל מ'האט עס געבראטן, און ווייטער אז מ'האט עס געבראטן, די בלוט וואס איז ארויס איז ארויס, און אפילו אז ס'איז איבערגעבליבן בלוט אינעווייניג האבן מיר דאך געשמועסט אז די בלוט מעג מען עסן ווייל ס'איז קיינמאל נישט ארויס, ווילאנג ס'איז נישט ארויס מעג מען עס עסן, אבער טאמער מען גייט שפעטער און מען שניידט עס אויף און יעצט קומט ארויס בלוט, אדער טאמער מען ווייקט עס איין אין עסיג לויט די צווייטע פשט, איז פשט די בלוט איז יעצט הערשט ארויס, טאר מען דאס נישט עסן ווייל דאס איז נייע בלוט. זאגט טאקע די גמרא, אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי, אבא מגמע ליה גמועי, מיין טאטע פלעגט טרינקען די זאפט וואס איז ארויס פון די אומצע, וואס טייטש ער האט געהאלטן ווי רב אחא אז טאמער עס איז נישט רויטליך, מ'רעדט נישט פון א רויטליכע שטיקל וואס האט געכאפט א בייל, נאר סתם א שטיקל פלייש וואס נאכדעם וואס מ'האט עס אויסגעשניטן אדער נאכדעם וואס מ'האט עס איינגעווייקט אין עסיג איז ארויסגעקומען פון דעם א זאפט, מיין טאטע האט געגעסן פון די זאפט ווייל ער האט געפסקנט ווי רב אחא. איכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז רב אשי גופיה מגמע ליה גמועי אז רב אשי אליין פלעגט טרינקען פון דעם זאפט, זאגט די גמרא, אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי, מר בר אמימר האט געזאגט צו רב אשי נאך א מנהג פון זיין טאטן, אבא האי חלא דחליט ביה חדא זימנא, תו לא תאני חליט ביה, וואס טייטש דער מנהג איז געווען אז אפילו נאכדעם וואס מ'האט געבראטן פלייש, ווייסט מען דאך האבן מיר געשמועסט אז דער בלוט וואס בלייבט איבערגעבליבן אינעווייניג מעג מען אוודאי עסן, פון דעסטוועגן איז געווען דער מנהג מ'האט עס איינגעווייקט אין עסיג, און דער עסיג האט ארויסגעשלעפט דאס בלוט וואס איז דארט איבערגעבליבן, און ממילא זאגט מר בר אמימר צו רב אשי מיין טאטן אמימר ער פלעג נישט ניצן די זעלבע עסיג צוויי מאל, וואס טייטש נאכדעם וואס מ'האט געניצט עסיג אויף איין שטיקל פלייש ארויסצושלעפן די בלוט האט ער נישט איבערגעניצט דעם עסיג, פארוואס ווייל די גאנצע כח פון די עסיג ווערט שוואך מיט דעם אז מ'ניצט עס איין מאל קען מען עס נישט ניצן נאכאמאל אויף דעם, זאגט די גמרא מאי שנא מחלא מתמהא דחלטינן ביה וואס איז עס אנדערש פון עסיג וואס איז שוואכע עסיג וואס אונז ווייס מיר אז מען נוצט שוואכע עסיג ארויסצושלעפן בלוט פון געבראטענע פלייש אזוי ווי מען נוצט שוואכע עסיג זאל מען אויך נוצן עסיג וואס מען האט שוין גענוצט איינמאל זאגט די גמרא ניין ס'איז אנדערש התם איתיה לקיוהא דפירא בעיניה דארט וואס טייטש א שוואכע עסיג ווי נישט ווי די כח פון די פירא ליגט אין דעם ממילא אפילו ס'איז טאקע שוואכע עסיג אבער ס'האט נאך אלץ א כח ארויסצושלעפן בלוט הכא אבער עסיג וואס מען האט שוין גענוצט אמאל ליתא לקיוהא דפירא בעיניה האט שוין נישט די כח פון די פירא אין זיך, וואס טייטש ס'האט מער נישט קיין כח ארויסצושלעפן בלוט, און פארדעם נוצט מען עס נישט נאכאמאל.